א פען פראפיל און א בוך רעצענזיע. געבוירן נײַנצן נײַן אין סעקרואן, בעסאראביע, געוואוינט, שטודירט און געלערנט אין אלערליי סקאנדינאווישע לענדער. זינט נײַנצן פֿופֿציק לערער אין דער יידישער פאלקסשול אין מאנטרעאל. אלץ, אדער כמעט אלץ, ארום מרדכי חסיד'ן איז מאדנע. די דאזיגע מאדנעקייט, אויב מען קען אזוי מאדולירן דאס ווארט, הייבט זיך אן שוין ביים נאמען, חסיד. חסיד אידענטיפיצירט זיך מיט חסידות, און חסידות מיט התלהבות. אפילו מיט טאנץ, און אוודאי מיט געזאנג.

און אילוסטראציעס פון בן. אותיות פון א' גאלדבערג פארלאג פחד קראני ורעדה, איוב. דאס בוך איז ארויסגעגעבן געווארן מיט דער הילף פון קאנאדישן יידישן קאנגרעס.

חסיד'ס, דאס ערשטע און דאס לעצטע וואס ערשיינט אין דעם פארלאג. די צאל זייטן הונדערט פֿיר און פֿערציק, די צאל לידער פון דער זאמלונג הונדערט זעקס. אויב איך האב נישט געמאכט קיין טעות ביים רעכענען. האבן מיר אויך שוין אביסל סטאטיסטיק. יא. דאס אלץ איז צו פארשטיין. נישט צו פארשטיין איז דער נאמען פון דעם דאזיגן בוך. גיכער וואלט צו דעם בוך געפאסט דער נאמען דורות שווייגן מיך אריבער. אויף זייט נײַן און צוואַנציק פון חסיד'ס בוך איז דא א ליד וואס רופט זיך מיט דעם טיטל פון בוך, און אפשר פארקערט, אפשר רופט זיך דאס בוך לויט דעם נאמען פון דעם ליד. לאמיר די דריי סטראפן ווארט אין ווארט ציטירן. איך גיי נאך דעם טאג. עקידה האלץ איז גרייט אין וואגן. דו וועסט מיך איצטער פון זיך גאט מיט אלע ווינטן נישט פאריאגן. ס'פעלן אויס מיר קאלכאויוונס אז פייפן ארום מיר אלע צוימען. עס גייט מיר נאך אן עדה אידן און ס'גייט אויך נאך זייער אש פון קוימען. כ'פארלאז מיך אויף מיין מאנענדיגן קול און גרייט מיך ווערן זייער שליח ציבור וואס שייך זיין פורק עול אז דורות שרייען מיך אריבער. אבער איידער מיר קוקן טיפער אריין אין חסיד'ס בוך, לאמיר פריער א קוק טאן אויף דעם שאפער פון דעם דאזיגן אריגינעלן לידערווערק. ער איז הויכלעך אין וואוקס, א באלעבאטיש פנים פון א גוט געשטימטן, ערליכן און רואיגן מענטש, גיכער א געפינער איידער א זוכער פון דעם אמת, אַ שטיל פּנים מיט אַ שטילן און אייביקן שמייכל, אָדער האַלב-שמייכל, אויב דאָס מענטשלעכע פּנים קען דאָס פּראָדוצירן. ער שווייגט אַ סך אין אַ געזעלשאַפֿט, אָבער נישט ווי אַן איינגעשפּאַרטער פּרינציפּיעלער שווייגער. ער שווייגט, ווייל ער טראַכט איבער, וואָס ער דאַרף זאָגן אין דעם שמועס פֿון חבֿרים. ער האָט נישט קיין תשוקה צו רעדן. ער האָט יאָ אַ תשוקה צו זאָגן. און דער רוב געראט אים צו זאגן עפעס אנדערש'דיגס, אויב שוין נישט נייס. ווי דער רוב פראפעסיאנעלע לערער, איז אויך חסיד א גוטער רעדנער אויף עפנטליכע ליטערארישע אווענטן. ער ליינט קיינמאל נישט זיינע רעדעס פון א כתב יד, ער קוקט גלייך אין פנים פון פובליקום און ער רעדט מיט גראמאטיקאליש פערפעקטע פסוקים. אין דעם געביט איז ער ממש אן אוניקום אין אונזער ליטעראטור. אז מיר האבן געהערט, געזען, דעם דאזיגן אופן פון חסיד'ס עפנטליכע ארויסטרעטן, האבן מיר געטראכט אז נישט אנדערש נאר חסיד שרייבט אויף זיינע רעדעס ביים שרייבטיש און לערנט זיי אויס אויף אויסענווייניג. זיין פענאמענאלער זיכרון העלפט אים דערביי. אזוי צי אזוי, חסיד איז א זעלטענע ערשיינונג אויף דעם אראטארישן געביט אין אונזער ליטעראטור. און נאך א זעלטנקייט צווישן אונזערע חברים יידיש שרייבערס. ער איז א קענער פון עטליכע סקאנדינאווישע לשונות. נישט צופעליג. ער האט די יארן פון דער צווייטער וועלט מלחמה פארבראכט אין פינלאנד, שוועדן, נארוועגיע, דענמארק און האלאנד. אין דעם זינען אן אוניקום ביי אונז. א פענאמען, כדי וואר צו מאכן אויפן געביט פון דער ליטעראטור, שמעון דובנאוו'ס טיטל פון זיין לעבנסווערק, די וועלט-געשיכטע פון יידישן פאלק. חסיד האט אין יאר נײַנצן פֿופֿציק רעפרעזענטירט אויפן אלוועלטליכן אידישן קולטור קאנגרעס אין ניו יארק די ישובים דענמארק און שוועדן כדי עס זאל קלאר ווערן אז די אידישע ליטעראטור איז א וועלט ליטעראטור בזעיר אנפין. און נאך איין פענאמען ארום מרדכי חסיד. אין יאר נײַנצן זיבן און דרײַסיק איז אין ווילנער פארלאג פון בית קלעצקין ערשינען א זאמלונג פון זיינע דערציילונגען אונטער דעם מאדנעם טיטל פארמען אין ברען. און דא איז געשען דאס טראגיש-מיסטישע ארום דעם פראזע-בוך. די גאנצע אויפלייג איז פארברענט געווארן אין ווילנער געטא.

פראזע-טאלאנט. דרײַסיק יאר נאך דער פארברענונג פון די פארמען אין ברען, האט חסיד'ס צווייטער טאלאנט, דער פאעטישער, באקומען א תיקון אין דער זאמלונג דורות שרייען מיך אריבער. חסיד האט צופיל בילדונג, אייראפעאישע און יידישע, אז דאס זאל נישט דורכדרינגען זיין ליטעראריש שאפן. זיינע לידער זענען נישט גרינג צו פארשטיין. כמעט יעדער ליד זיינס דארף מען לייענען שריט ביי שריט, ווארט ביי ווארט, איינמאל און נאכאמאל. שוין יארן ווי דער שרייבער פון די שורות האט פאר זיך אנגענומען א כלל נישט צו ציטירן שורות און סטראפעס אין א מאמר וועגן א זאמלונג פון פאעזיע.

אין דער בעסטער פֿאָרעם, ריטעם, בילד, געדאַנק און געפֿיל, די אַטריבוטן פֿון אַ פּערפֿעקט ליד. אַ העברעיִשער דיכטער האָט אַמאָל געזאָגט, אויף דער וועלט זענען דאָ נאָר צוויי פֿעלקער, ייִדן און גויים. אַן אָפּשפּיגלונג פֿון דער דאָזיקער אידעע איז דאָ אין חסידס. לידערגאנג, נישט חסיד איז שולדיג דערין, די צייט איז שולדיג, די צייט אין וועלכער מיר לעבן און שטארבן, די צייט וואס האט טאקע ממש צעטיילט די מענטשהייט אין צוויי פעלקער, אידן און גוים. אבער די דרייסטע אידייע פון דעם העברעאישן דיכטער איז פארט דא אין חסיד'ס לידערבוך, זי איז דא אין א געמילדערטער פארעם, זי איז דא ווי א באגלייט מאטיוו זי איז דא ווי א רויטער פאדעם, ווי אן אומעטיגער ניגון, פונעם ערשטן ביז צום הונדערט זעקסטן ליד פון דער זאמלונג. און איצט לאמיר זוכן אין א זאמלונג פון גוטע, בעסערע, בעסטע לידער, דאס כאראקטעריסטישסטע, און ממילא אין א געוויסן זינען דאס בעסטע, און לאמיר עס ציטירן אין עקסטענזא.

עס לעקט מיך מוטערליך די צונג פון טאג, מ'דארף אזוי ווייזטאויס מיך איבערבעטן. מ'רוקט מיר צו א שיסעלע פון זון, נעם, פארזוך נאר פונעם גרייטן. איך האלט מיך אפ, ווייל איך זע מיט שרעק, עס פאלגט מיך נאך א מאנענדיגע אויסגעשטרעקטע האנט, גאט, וואס זאל איך דיר נאך געבן? עס בלוטיגט אויס מיין פאלק איצט אויף דיין וואג, און פינסטער איז מיין לעבן. שפעט, מסוכן שפעט איז דיין אמת מיט דיר זיך סתם ארומצוקריגן. חושך, הפקר'דיג און אן א זין, איך טו אויף דיין משקולת מיט דיר ליגן. ס'נעמט מיך אײַן און לעקט מיך צאַרט די מוטערלעכע צונג פֿון טאָג, מ'דאַרף אַזוי זעט אויס מיך איבערבעטן. וואָס רײַסטו זיך, מײַן זון, פֿון גאָט, האָסט דען אַ צווייטן? און א גוט ווארט צום סוף פאר דעם מאלער בען פון פאריז וואס האט אילוסטרירט דאס חסיד בוך, ער האט עס אילוסטרירט מיט צייכענונגען אין דינע ליניעס, דינע ווי שטראלן, אט די דינקייט איז שטארק כאראקטעריסטיש פאר אסאך, אפשר אלע, לידער פון מרדכי חסיד.